מיטוואך צו, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די וו פונעם מילוי וו פונעם שם בן, קונה צו זיין א הארה פונעם נפש יתירה פונעם קומענדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה וכל מנחת כהן, יעדע מנחה וואס א כהן ברענגט, כליל תהיה, זאל זיין גאנץ פארן אייבערשטן, לא תאכל, ס'זאל נישט געגעסן ווערן. זאגט רש"י כליל, כולה שווה לגבוה, אלעס איז אייניג און ס'גייט פארן אייבערשטן. זאגט דער תרגום, וכל מנחתא דכהנא גמיר תהי לא תתאכל, און דער טעם דערפון שטייט אין די ראשונים, ווייל בשלמא א מנחה וואס א ישראל ברענגט, גייט אראפ א קומץ פארן אייבערשטן, און די איבריגע גייט פאר די כהנים וואס זיי עסן משלחן גבוה, קומט אויס אז דער מענטש האט אוועק געגעבן פון זיך א גאנצע עשרון מיט א גאנצע לוג שמן, אבער דער כהן געט דאך נאר ווען ער וואלט ווען נאר געדארפט געבן א קומץ פארן אייבערשטן און די איבריגע קען ער אליין עסן, האט ער דאך ממש א משהו אראפגעגעבן, ס'קאסט אים גארנישט, ממילא האט מען מסדר געווען אזוי אז ביי די מנחה וואס א כהן ברענגט זאל עס אינגאנצן ארויפגיין פארן אייבערשטן, אזוי ער זאל האבן געגעבן עפעס א חשוב'ע זאך פארן אייבערשטן, און דאס איז אנדערש ווי א חטאת ואשם וואס א כהן ברענגט, וואס האט די זעלבע דין ווי א חטאת ואשם פון א ישראל, ווייל דארטן גייען כאטשיג אלע אימורים ארויף פארן אייבערשטן וואס איז אסאך מער ווי א קומץ, און אויך די הויט גייט פאר די כהנים פון יענע בית אב, פון יענע משמורה. אבער דא ביי די מנחה ווען ער עסט ווען אלעס אליין אויף אויסער די קומץ, וואלט עס געוועזן צו א קליינע נדבה. זאגט די פסוק וידבר השם אל משה לאמור זאגט די תרגום ומליל השם עם משה למימר זאגט די תורה דבר אל אהרן ואל בניו לאמור רעד צו אהרן און זיינע קינדער אזוי צו זאגן זאת תורת החטאת דאס זענען די הלכות פונעם חטאת שטעלט זיך דער רמב"ן אין פרשת ויקרא גייט דער סדר קודם רעדט מען פון די פרשה פון עולה, נאכדעם רעדט מען פון די מנחה, נאכדעם רעדט מען פון די שלמים, און הערשט נאכדעם פון חטאת ואשם. און אין פרשת צו, ווי ער ענדיגט צו די הלכות, האט ער טאקע אנגעהויבן מיט עולה, און נאכדעם גייט ער ווייטער מיט מנחה, אבער אנשטאט שלמים, ברענגט ער דא אהער די ענינים פון חטאת. זאגט ער, ווייל אין פרשת ויקרא רעדט מען פון קרבנות נדבה, און נאכדעם רעדט מען פון קרבנות חובה, ממילא הייבט ער אן מיט א עולה און מנחה און שלמים וואס די זאכן קומען בנדבה, און נאכדעם גייט ער צו צו חטאת ואשם. דא הייבט ער אבער אן רעדן פון כל הקדוש קדוש, ער רעדט פון די זאכן וואס זענען גאר הייליג קדשי קדשים, עולה, מנחה, חטאת, און ערשט נאכדעם רעדט ער פון שלמים. וואס איז די הלכה פונעם חטאת? זאגט די פסוק במקום אויף דעם זעלבן פלאץ, אשר תשחט העולה וואס די עולה דארף געשחט'ן ווערן וואס דאס איז צפון זייט, תשחט החטאת זאל אויך די חטאת געשחט'ן ווערן לפני השם פארן אייבערשטן, קודש קדשים היא, ס'איז א קדשי קדשים זאך. וואס איז דער טעם פארוואס מען שחט די עולה און די חטאת אויף די זעלבע פלאץ? שטייט אין די גמרא, מסכת סוטה דף לב עמוד ב', מ'האט נישט געוואלט פארשעמען די מענטשן וואס האבן געטון אן עבירה און זיי ברענגען א חטאת מ'זאל מכפר זיין אויף זיי, האט מען געזאגט אז אויך די וואס ברענגען א מתנה א עולה זאל מען עס מאכן אויפן זעלבן פלאץ און מענטשן וועלן מיינען אז ער האט געברענגט א עולה. און די גמרא זאגט דארט אז פאר די זעלבע טעם האט מען איינגעפירט צו דאווענען שמונה עשרה שטיל אז קיינער זאל נישט הערן וויאזוי די צווייטער איז זיך מתוודה.

מיט דעם וואס ער מאכט עס פאר א קרבן חטאת טוט ער אוועק נעמען דעם חטא פונעם בעל הבית פון די בהמה, יאכלנה, דער מעג עס עסן, און נישט נאר דער כהן אליין ווי רש"י מסביר, די אלע כהנים וואס זענען געווען ראוי צו מאכן די עבודה, זיי מעגן באקומען א חלק פון די פלייש, במקום קדוש תאכל דארף געגעסן ווערן אויף א הייליג פלאץ, בחצר אוהל מועד, אין די הויף פונעם אוהל מועד. זאגט רש"י המחטא אותה מיינט העובד עבודותיה דער וואס טוט אירע עבודות, שהיא נעשית חטאת על ידו וואס דורך די עבודה ווערט עס א חטאת, המחטא אותה יאכלנה, הראוי לעבודה, אויב ער איז געווען ראוי צו טון די עבודה מעג ער עסן דערפון, יצא אויסער, טמא בשעת זריקת דמים, אויב ער איז געווען טמא בשעת מען האט געשפריצט די בלוט שאינו חולק בבשר באקומט ער נישט צוגעטיילט פון די פלייש. ואי אפשר לומר, מ'קען נישט זאגן אז די פשט פונעם פסוק איז כפשוטו, שאוסר שאר כהנים באכילתה אז אנדערע כהנים טארן טאקע נישט עסן דערפון, חוץ מן הזורק דמה, נאר דער כהן וואס ער האט געשפריצט די בלוט דער מעג עס עסן, שהרי נאמר למטה שטייט דאך שפעטער אין פסוק כל זכר בכהנים יאכל אותה יעדער זכר צווישן די כהנים מעג עס עסן. זאגט די תרגום, כהנא דמכפר בדמה ייכלינה באתר קדיש תתאכיל בדרת משכן זמנא. זאגט דער פסוק. כל אשר יגע בבשרה יקדש, יעדע זאך וואס וועט צורירן צו די פלייש פונעם חטאת און ס'וועט איינזאפן אביסל פון די חטאת, וועט ווערן געהייליגט און מ'וועט עס מוזן עסן מיט די קדושה פון א חטאת. ואשר יזה מדמה על הבגד, אויב ס'וועט געשפריצט ווערן פון די בלוט פון א חטאת אויף א בגד, אשר יזה עליה, דער פלאץ וואו ס'איז געווארן אנגעשפריצט, תכבס, זאלסטו אויסוואשן, במקום קדוש אין א הייליגע פלאץ, מ'טאר עס נישט ארויסטראגן, כאילו די בלוט וואלט נאך געווען בעין. זאגט רש"י כל אשר יגע בבשרה, כל דבר אוכל, אשר יגע, וואס וועט צורירן ויבלע ממנה וואס וועט איינזאפן פון דעם, יקדש, להיות כמוה, ס'זאל ווערן אזוי ווי די חטאת, אם פסולה, טאמער די חטאת איז געווען א פסול'ע חטאת, תפסל, ווערט יענע אנדערע עסן אויך פסול. ואם היא כשרה, טאמער ס'איז געווען א כשר'ע חטאת, תאכל כחומר שבה, עסט מען עס מיט די חומרות פונעם חטאת.

וכלי חרש א שארבענע כלי אשר תבשל בו, וואס וועט געקאכט ווערן די חטאת אין דעם ישבר, זאל צובראכן ווערן, און דאס דארף אויך צובראכן ווערן במקום קדוש, און כדי די בית המקדש זאל נישט ווערן אנגעלייגט מיט צובראכענע שארבן, איז געשען א נס און עס איז געווארן איינגעשלינגען אין דער ערד. ואם בכלי נחושת בשלה און אויב מ'האט עס געקאכט אין א קופערנע כלי, און הוא הדין, יעדע אנדערע, כלי מתכות און כלי שטף ומורק ושוטף במים דארף מען דאס גוט אויסרייבן און אויסשווענקען מיט וואסער, א מחלוקה אין די משניות אונז האבן געלערנט צו ס'מיינט מריקה מבפנים ושטיפה מבחוץ, אדער איינס מיינט קאלטע וואסער און איינס מיינט הייסע וואסער. זאגט רש י ישבר, פארוואס דארף מען צוברעכן די שארבענע כלים, לפי שהבליעה שנבלעת בו נעשה נותר, די בליעה וואס עס גייט אריין אין די כלי ווערט דאך נותר, והוא הדין לכל הקדשים, רש י האלט אז די פסוק וכלי חרס אשר תבשל בו ישבר גייט נישט ארויף דווקא ביי א חטאת, נאר הוא הדין ביי אנדערע קדשים, די רמב ם קריגט אויף דעם ער האלט אז דאס איז א חידוש ביי א חטאת.

און אויסשפרייטן לעיני השמש, זאגט דער פסוק ושטחום, זיי וועלן עס אויסשפרייטן לשמש ולירח, פאר די זון און פאר די לבנה, לכל צבא השמים און צו אלע הערשאפטן פון די הימל, אשר אהבום, וואס די מענטשן, די מתים, האבן גראדע געגליכן די שמש וירח און כל צבא השמים, ואשר עבדום, זיי פלעגן זיך אפילו בוקן דערצו, ואשר הלכו אחריהם, זענען נאכגעגאנגען אויף זיי, ואשר דרשום, זיי האבן זיי געפארשט, ואשר השתחוו להם, זיי האבן זיך געבוקט צו זיי, וועלן זיי זיין אויסגעשפרייט אקעגן די אלע הערשאפטן פון די הימלען, לא יאספו, זיי וועלן נישט איינגעזאמלט ווערן, ולא יקברו, זיי וועלן נישט באערדיגט ווערן, עס וועט זיין אזוי פיל אז מען וועט נישט קענען נאכקומען די פארלאנג פון זיי באערדיגען, לדומן על פני האדמה יהיו, זיי וועלן אזוי לאנג ליגן ביז זיי וועלן ווערן פארוואנדלט אין מיסט אויף די ערד,

און די כסדים ווען זיי וועלן באלאגערן ירושלים וועלן זיי זיך באזעצן און אויפהאלטן אין די שיינע הערליכע פאלאצן וואו ס'פלעגן ליגן די מלכים, זיי פלעגן, זיי, זיי וועלן ארויסווארפן די מתים פון די קברים און זיך דארטן באזעצן צו באלאגערן דעם שטאט. זאגט דער פסוק, ס'וועט זיין אזא שפל המצב פאר די לעבן געבליבענע, אז הגם די טויטע וועלן זיך אויכעט מיטמאכן בזיונות, איז נאך אלץ ונבחר מוות מחיים, ס'וועט נאך אלץ זיין מער אויסדערוועלט דאס טויט ווי איידער דאס לעבן, לכל השארית צו די אלע איבערגעבליבענע, הנשארים זאלן איבערבלייבן מן המשפחה הרעה הזאת פון די שלעכטע משפחה וואס האט געדינט עבודה זרה, בכל המקומות הנשארים, אין די אלע פלעצער וואו זיי וועלן איבערבלייבן, אשר הדחתים שם וואס איך וועל זיי דארטן פארשטויסן, נאום השם צבקות, אזוי זאגט דער אייבערשטער. די גמרא אין יבמות גראדע זאגט אז ס'איז אוממעגליך אז די לעבעדיגע זאלן צוזען די בזיון פון די מתים און זיי זאלן נאך אויסוועלן ענדערשער צו שטארבן ווי צו בלייבן לעבן, דרש'נט די גמרא אז ונבחר מוות מחיים מיינט ס'איז ענדערשער פאר'ן באשעפער אז די רשעים זאלן שטארבן און מער נישט זינדיגן ווי איידער זיי זאלן בלייבן לעבן און זינדיגן נאך און נאך וואס דורכדעם וועלן זיי יורש זיין גיהנום.

ווילט עטס דען אראפפאלן ולא יקומו אויף אזא מין אופן וואס עטס ווענטס נישט קענען האבן מער קיין תקומה? אזוי טייטשט רש י. נאך א פשט, היפלו ולא יקומו, איז דען געווען אמאל אז איינער זאל אראפפאלן און זיך מתחנן זיין פארן אייבערשטן און בעטן רחמנות, און דער אייבערשטער האט אים נישט געגעבן קיין תקומה פאר זיינע פיינט? איז דען געווען אמאל אז איינער זאל אראפפאלן און בעטן תחנונים און תשובה טון, און דער אייבערשטער האט אים נישט געגעבן קיין תקומה אז ער זאל טאקע חותר זיין א חתירה מתחת כסא כבודו און צוריק נעמען יענעם, אם ישוב ולא ישוב, טאמער די מענטשן וועלן תשובה טון, וועט דען דער אייבערשטער זיך נישט צוריקקערן פון זיינע שלעכטע גזירות, אדער וועט דען דער אייבערשטער זיי נישט אננעמען בתשובה? זאגט דער תרגום ותימר להון כדנן אמר השם היפלון ולא יקומון, אם למיתב גלי קדמי דלא יתובון, דער תרגום טייטשט אם ישוב ולא ישוב בניחותא, אפילו אויב די אידן וועלן זאגן אז זיי טוען תשובה, ווייס איך דעם אמת אז זיי זאגן נאר אזוי, אבער זיי מיינען עס נישט ערנסט, זיי וועלן זיך נאך צוריקקערן צו זייער שלעכטס. זאגט דער נביא, אויב דער אייבערשטער איז גרייט צוריק אנצונעמען בתשובה און ס'איז קיינמאל נישט צו שפעט, מדוע שובבה העם הזה, ירושלים, משובה נצחת. פארוואס די פאלק וואס וואוינט אין ירושלים קערט זיך אוועק און זיי טוען ווידערשפעניגן מיט א אייביגע ווידערשפעניגונג, החזיקו בתרמית, זיי כאפן זיך אן מיט זייער פאפעריי, מאנו לשוב, זיי ווילן זיך נישט אומקערן.

אין איש ניחם על רעתו, קיינער טוט זיך נישט בארעכענען אויף זיין שלעכטס לאמר צו זאגן מה עשיתי וואס האב איך דען געטון, קיינער טוט נישט מתחרט זיין און זאגן געב א קוק וואס האב איך געטון איך דארף תשובה טון, נאר וואס דען, כולו, די גאנצע פאלק, שב, זיי קערן זיך צוריק במרוצתם, מיט זייער גאלאפ, אויף דעם זעלבן וועג וואו זיי זענען געלאפן קערן זיי זיך צוריק, זיי טוען נאכאמאל לויפן צו די עבודה זרה, כסוס שוטף במלחמה אזוי ווי א פערד וואס ער לויפט מורא'דיג שנעל אין מלחמה ס'קוקט אויס ווי ער פארשוועמט און פארפלייצט און ווען איין ווען דער פערד הייבט אן צו לויפן קען מען אים נישט צוריק האלטן אזוי טוען זיי איבערלויפן נאכאמאל אויף זייערע שלעכטע וועגן און זיי טוען זיך נישט צוריקקערן צו מיר.

און זי האט נישט קיין אייגענע שכל, זי ווייסט אויכעט אירע צייטן, וועלכע סעזאן זי דארף גיין צו די ווארעמע פלאץ און וועלכע צייט זי דארף זיך צוריק קערן, זי האט אירע פירונגען וואס זי האט זיך אזוי איינגעוואוינט, אירע עלטערן האבן איר אויסגעלערנט, און זי האלט עס ווייטער אן. ותור און דער טערקלטויב, וסיס און דער פייגל וואס רופט זיך סיס, ועגור, דער פייגל וואס רופט זיך עגור, וואס דער רד"ק זאגט איין פשט אז דאס מיינט א פאפעגיי, שמרו את עת בואנה, זיי האבן אויכעט אפגעווארט די צייט וואס זיי דארפן צוריק קומען, זיי האבן אלע א מסורה און זיי פירן זיך לויט ווי מען האט זיי אויסגעלערנט, און זיי פארשטייען צו טון דאס וואס איז גוט פאר זיי, און אוועקצושטיין פון זאכן וואס קענען זיי שעדיגן. אבער ועמי מיין פאלק וואס זיי האבן יא שכל, לא ידעו את משפט ה', זיי ווייסן נישט די משפט פונעם אייבערשטן.

זאגט דער פסוק, א מענטש זאל זיך נישט פארהאפטן פארן חבר, אל תהי דו זאלסט נישט זיין בתוקעי כף, צווישן די וואס טוען אריינשטעקן א האנט פאר יענעם, און זיי נעמען זיך אונטער צו זיין א ערב קבלן, אז יענער זאל פארבארגן פאר זיין חבר געלט, און אויב ער וועט נישט האבן צו באצאלן וועט ער עס אויסלייגן. זאלסט אויכעט נישט זיין בעורבים משאות, צווישן די וואס ווערן א ערב אויף א הלוואה נאכדעם וואס די הלוואה איז שוין צושטאנד געקומען, דאס איז נישט קיין ערב קבלן, סתם א ערב טאר מען אויכעט נישט זיין, זיך אונטערנעמען צו באצאלן אנשטאט'ן חבר. זאגט תרגום, לא תהוי משלים אידך בערבותא על חברך. זאגט דער פסוק ווייל הגם דו האסט יעצט געלט, קען דאך אבער זיין אז די געלט וועט פון איין מינוט אויפן צווייטן אוועקגיין פון דיר, א מענטש טאר זיך נישט פארזיכערן אויף זיין געלט, און אם אין לך לשלם אויב דו וועסט נישט האבן צו באצאלן פאר די ערבות וואס דו האסט דיך אונטערגענומען, למה יקח משכבך מתחתיך, פארוואס זאל דער מלווה אוועקנעמען דיין געלעגער פון אונטער דיר אויב דו וועסט נישט האבן עפעס אנדערש צו באצאלן, וועט ער אוועקנעמען דיין געלעגער פון אונטער דיר, ווייל אנדערש ווי א לוה, וואס די הלכה איז אז מען טאר נישט אוועקכאפן פון אים זאכן, מען טאר נישט אריינגיין צו אים אין שטוב נעמען, נאר אינדערויסן, ער דארף ארויסברענגען, און אויך אויב מען נעמט צו פון אים א געלעגער דארף מען עס צוריק געבן יעדע נאכט, ביי א ערב גילט אבער נישט די הלכות, א ערב מעג מען אריינגיין צו יענעם אין שטוב און אוועקכאפן וואס מען זעט און מען דארף אים עס נישט אפגעבן צום שלאפן. זאגט דער תרגום, אם לית לך דפרעיא נסבין תשויתך מתחתיך, די גמרא אין מסכת שבת דף לב עמוד ב' דרשנ'ט פון דעם פסוק אז טאמער א מענטש מאכט א נדר און ער באצאלט עס נישט, וועט חלילה זיין פרוי שטארבן. אם אין לך לשלם דיין נדר, פארוואס זאל דער אייבערשטער אוועקנעמען משכבך מתחתיך וואס דאס גייט ארויף אויף די פרוי? זאגט דער פסוק אל תסג זאלסט נישט אוועקרוקן גבול עולם, די גרעניצן פון די וועלט, אשר עשו אבותיך, וואס דיינע עלטערן האבן געמאכט. בפשטות מיינט עס, טאמער איינעמ'ס עלטערן האבן געהאט א שכן און מ'האט אראפגעשטעלט א גרעניץ וואס האט צוטיילט פונקטליך די תחומים פון די פעלדער, זאל מען עס נישט גיין אריינרוקן די גרעניץ אביסל אין יענעמ'ס פעלד און אוועקכאפן א שטיקל. און די משנה, מסכת פאה, זאגט פון דעם, לערנט מען ארויס פון דעם פסוק, אז מ'טאר נישט אוועקרוקן די גרעניץ פון די עולים צוויי פשטים אין ברטנורא האבן מיר געלערנט, אדער מיינט עס די עולי מצרים וואס פאר זיי האט מען געגעבן די תורה און דארטן שטייט אז מען דארף געבן די מתנות כהונה, אדער מיינט עס עולים מיינט עכט יורדים, ס'איז א לשון סגי נהור, די ארעמעלייט וואס זיי האבן נישט קיין עסן, זיי האבן נישט קיין געלט, דארף מען זיי געבן די מתנות כהונה, און די משנה זאגט אז פון דא זעט מען אז א מענטש טאר נישט אונטערלייגן א קערבל ווען ער טוט אראפקלויבן די טרויבן אז אלע פרט וואס פאלט אראפ זאל אריינגיין אין זיין קערבל, ווייל ער טוט מיט דעם אוועקכאפן פון די ארעמע לייט. און די ראשונים זאגן אז פון דעם פסוק זעט מען אויך אז מען דארף זיך אנהאלטן אין די גדרים וסייגים וואס די עלטערן האבן אראפגעשטעלט, מנהגים, מסורות, קבלות, זאכן וואס מען האט מקובל פון די עלטערן, טאר מען זיך נישט אוועקרירן דערפון. זאגט די תרגום, לא תשני תחומא דמן עלמא דעבדו אבהתך. דער פסוק, חזית איש מהיר במלאכתו, אז דו זעסט א מענטש וואס ער איז פלייסיג און ער איילט זיך אין זיין ארבעט, זאלסטו וויסן ער וועט מצליח זיין, לפני מלכים יתייצב, די סוף וועט זיין ער וועט זיך שטעלן צו באדינען קעניגן, קעניגן גלייכן זייער א פלינקער מענטש און זיי וועלן אים אויפנעמען ער זאל זיי באדינען, בל יתייצב לפני חשוכים, ער וועט נישט דארפן שטיין פאר די טרויעריגע צוקלאפטע מענטשן, ער וועט קיינמאל נישט דארפן זיין נכנע פאר א פשוט'ן מענטש, ער וועט גיין ארבעטן אין קעניג'ס פאלאץ, ער וועט מצליח זיין, זאגט דער תרגום, אין חזיתא גברא דמבהאי בעבידתיה, קדם מלכי נקום ולא נקום קדם חשוכי. הייבט זיך אן משלי כ"ג, כי תשב ללחום, ווען דו זעצט זיך עסן ברויט, את מושל, מיטן געוועלטיגער, דאס הייסט מיט א באלבאס פון א הויז, בין תבין את אשר לפניך, זאלסטו גוט פארשטיין וואס עס גייט פאר פאר דיר, ווי רש"י לערנט, דו זאלסט זען צי דער מענטש געט דיך צו עסן מיט א גוט אויג אדער מיט א שלעכט אויג, און אויב ער געט דיך מיט א שלעכט אויג, זאלסטו נישט עסן דערפון, ווי מיר זען מארגן ווייטער אין די פסוקים. אנדערע ראשונים לערנען אז דער מושל דא מיינט טאקע א געוועלטיגער, א קעניג. אז מען זעצט זיך עסן ביי א קעניג, דארף מען גוט געדענקן פאר וועמען מען זיצט, מען זאל נישט קומען אינמיטן די סעודה זיין אריינגעטון אינעם עסן און פארגעסן אפצוגעבן דעם ריכטיגן כבוד אדער מורא פאר דעם קעניג, מען קען זיך פארזינדיגן און פארשולדיגן, און דער קעניג קען נאך נקמה נעמען, בין תבין את אשר לפניך, זאלסט גוט געדענקען און וויסן פאר וועמען דו זיצט. נאך א פשט שטייט אין רבינו יונה, בין תבין את אשר לפניך, איזהו חכם המכיר את מקומו, אז דו זיצט פאר א קעניג און ס'איז דא נאך שרים, רבים ונכבדים זאלסטו אכט געבן זאלסט דיך נישט אראפזעצן פאר איינער וואס איז חשוב'ער פון דיר, זאלסט זען אז די אלע חשוב'ערע זאלן זיצן נאך פאר דיר. נאך א פשט זאגט רבינו יונה, בין תבין את אשר לפניך, זאלסט דיך גוט אינטערסירן אויף די אלע קנעכט וואס זענען געוועזן דא ביים קעניג פאר דיר, און די סיבה פארוואס די קעניג איז לויז געווארן פון זיי, פארוואס ער האט זיי נישט אזוי געגליכן, און זאלסט דיך נישט אפלערנען וויאזוי זיי האבן זיך אויפגעפירט, זאלסט דיך פון זיי אפלערנען וויאזוי זיך נישט צו פירן, אזוי אז דו זאלסט יא געפינען חן ביים קעניג און ער זאל דיך אנהאלטן. זאגט די תרגום, אין יתיבתא למיכל עם שליטי אתביין במה דשים קדמך. זאגט די משנה אין מסכת בבא בתרא פרק ה, המוכר את הספינה, ווען איינער פארקויפט א שיף, און ער פארקויפט עס סתם, מכר את התורן, האט ער מיטפארקויפט דעם מאסט, וואס דאס איז דער הויכער שטאנג אויף וואס די פירהענגען און די ליילעכער פונעם שיף ליגן, מ'רעדט דא פון א ווינט שיף וואס ס'פארט מיט זעגעלעך, ואת הנס, און די ליילעכער, די סחורה וואס מ'הענגט ארויף אויפן שיף, וואס דאס טוט עס פירן דורך די ווינט. ואת העוגין און די אנקער, דאס איז א אייזן וואס מען בינדט צו אויף א שטריק און מען לאזט עס אראפ אין די טיפענישן פון די וואסער ווען מען וויל אז די שיף זאל בלייבן שטיין, ואת כל המנהיגין אותה, און די אלע רודערס, די אלע שטעקענעס מיט וואס מען טוט פירן דעם שיף, דאס אלעס איז א חלק פונעם שיף און ס'ווערט מיטפארקויפט. אבל, לא מכר, ער האט נישט מיטפארקויפט לא את העבדים, נישט די קנעכט, די באדינערס, די מאטראזן פונעם שיף וואס זיי טוען פירן דעם שיף און זיי טוען היטן אויף די סחורה. ולא את המרצופין און נישט די האלטערס, די כלים וואו ס'ליגן די סחורה אויפן שיף, ולא את האנתיקי און נישט די סחורה אליין. ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה, טאמער האט אים געזאגט ער פארקויפט דיר די שיף מיט אלעס וואס איז דערין, הרי כולן מכורין, זענען אויך די עבדים און די מרצופין און די אנתיקי מיט פארקויפט. זאגט די משנה מכר את הקרון, איינער וואס פארקויפט א וואגן, סתם, לא מכר את הפרדות, האט ער נישט מיט פארקויפט די די בהמות, די מויל אייזלען, וואס זיי טוען שלעפן דעם וואגן, און מען רעדט דא אז די בהמות זענען נישט געווען צוגעבינדן צו די וואגן בשעת ער האט עס פארקויפט. נאך א פשט ברענגט דער ברטנורא, פרדות מיינט העלצער מיט וואס מען שלעפט דעם וואגן, און מען רעדט אויך אז עס איז נישט געווען צוגעבינדן בשעת די מכירה.

רבי יהודה אומר הדמים מודיעין, די פרייז, די ווערד וואס מען האט געצאלט דערפאר, דאס טוט איינמעלדן וואס מען האט אלס מיטפארקויפט און וואס נישט, כיצד. אמר לו מכור לי צמדך במאתים זוז, אויב ער האט אים געזאגט פארקויף מיר דיין צמד בקר, וואס דאס מיינט די האלץ וואס האלט צאם די בהמות, די יאך, פאר צוויי הונדערט זוז, הדבר ידוע שאין הצמד במאתים זוז, יעדער ווייסט אז די צמד אליין איז נישט ווערד קיין צוויי הונדערט זוז, מוז דאך זיין אז ער האט געמיינט מיטפארקויפן די בהמות אויך. וחכמים אומרים אין הדמים ראיה, די ווערד, די פרייז וואס מען צאלט, דאס איז נאך נישט קיין ראיה. הגם, זאגט די ברטנורא, ווען מען פאפט אויס מיט א זעקסטל, הייסט דאך עס אונאה, און מען דארף צוריק געבן די אונאה, און אויב ס'איז מער ווי א זעקסטל אויסגעפאפט ווערט די גאנצע מקח בטל, און לכאורה ווען מען צאלט פאר א זאך וואס ס'קאסט דארטן ביליג, צאלט מען צוויי הונדערט זוז, איז דאך עס אונאה, פארוואס ווערט נישט די מקח בטל? דאס איז נאר בכדי שהדעת טועה, דאס הייסט אויף א אופן וואס דער לוקח קען זיך איינרעדן אז דאס איז די ריכטיגע פרייז, דעמאלטס איז עס א מקח טעות ווייל מען פאפט אים אויס, מען זאגט אים אז עס איז ווערט צוויי הונדערט זוז און עס איז נישט, אבער דא וואס ער אליין ווייסט אז עס איז נאר ווערט איין זוז, און מען בעט פאר אים צוויי הונדערט זוז און ער באצאלט עס, איז זיכער אז די געלט וואס ער האט געגעבן איז נאר געוועזן א מתנה און עס איז נישטא דא קיין ביטול מקח. משנה בית. המוכר את החמור, ווען איינער פארקויפט א אייזל, לא מכר כליו, האט ער נישט מיט פארקויפט די כלים. נחום המדי אומר, נחום המדי האלט, מכר כליו, מען האט יא מיט פארקויפט די כלים. רבי יהודה אומר, פעמים מכורין ופעמים אינן מכורין, אמאל ווערן די כלים מיט פארקויפט און אמאל נישט, כיצד? היה חמור לפניו וכליו עליו, טאמער עס איז געשטאנען די אייזל פאר אים און אלע כלים איז געווען דערויף, ואמר לו, און דער לוקח זאגט פארן מוכר מכור לי חמורך זה פארקויף מיר דעם אייזל, הרי כליו מכורין, זענען די כלים אויכעט מיט פארקויפט, ווייל ער האט אים געמיינט צו זאגן פארקויף מיר דעם אייזל ווי ס'שטייט און גייט מיט די אלע כלים. אויב ער האט אים נאר געזאגט חמורך הוא, דאס איז דיין אייזל, איך וויל זאלסט מיר פארקויפן דיין אייזל, אין כליו מכורין, דעמאלט זענען די כלים נישט פארקויפט. ס'הייסט אזוי ווי מ'פארקויפט א אייזל סתם, און רבי יהודה האט געהאלטן אז ווען מ'פארקויפט א אייזל סתם, אזוי ווי די תנא קמא וואס ער האט געהאלטן מכר את החמור, לא מכר כליו. ברטנורא שמועסט אויס אז אזעלכע כלים וואס מען נוצט צום רייטן, למשל די זאטל וכדומה, דאס האלט יעדער איינער, תנא קמא אויך איז מודה אז ווען מען פארקויפט דעם אייזל פארקויפט מען יא די כלים, אפילו די כלים זענען נישט געוועזן אויף די בהמה בשעת מען האט עס פארקויפט. די מחלוקת צווישן די תנא קמא און נחום המדי איז אזעלכע כלים וואס מען נוצט צו שלעפן פעקלעך דערויף. תנא קמא האט געהאלטן אז געווענליך פארקויפט מען א אייזל צום רייטן און נישט צו שלעפן פעקלעך, ממילא האט מען נישט געמיינט צו פארקויפן די כלים פון די פעקלעך שלעפן, און נחום המדי האט געהאלטן אז געווענליך ווען מען קויפט א חמור קויפט מען עס יא צו שלעפן פעקלעך, ממילא די אלע כלים וואס מען נוצט צו שלעפן פעקלעך האט מען געמיינט מיט צו פארקויפן. משנה ג' המוכר את החמור, ווען איינער פארקויפט א אייזל, דאס איז א מאמע אייזל, מכר את הסייח האט ער יא געמיינט מיטפארקויפן דעם קליינעם זון, די יונגע אייזל. מכר את הפרה, אויב מען האט אבער פארקויפט א קי א מאמע, לא מכר את בנה האט מען נישט געמיינט מיטפארקויפן דעם זון, אזוי ווי מ'זעט שפעטער אין די גמרא דעם טעם, ווייל מען רעדט דא אז ער האט געזאגט איך פארקויף דיר א חמור מניקה א זייגעדיגע אייזל און א זייגעדיגע קי, איז ביי די קי זאג איך אז ווען ער האט געזאגט א זייגעדיגע קי מיינט ער נישט צו זאגן איך פארקויף דיר דעם קינד אויך, ער האט דאך פשוט געמיינט צו זאגן אז ס'האט מילך און דאס קען מען הנאה האבן פון די מילך, אבער ביי א אייזל וואס מען קען נישט טרינקען די מילך, וואס האט ער פון דעם וואס ער זאגט אים א זייגעדיגע אייזל, האט ער זיכער געמיינט צו זאגן איך פארקויף דיר אויך דעם קינד. מכר אשפה, טאמער א מענטש פארקויפט א פלאץ פון א אשפה, וואס דאס איז א פלאץ וואס איז דריי טפחים העכער אדער נידריגער ווי די איבריגע חלק פונעם פעלד און געווענליך האלט מען דארט די מיסט, מכר זבלה האט ער אויכעט געמיינט מיטפארקויפן די מיסט. מכר בור, אויב מ'האט פארקויפט א גרוב מיט וואסער, מכר מימיו האט מען אויכעט מיטפארקויפט די וואסער, זאגט די ברטנורא אז די משנה איז א יחידאה און די חכמים קריגען אויף דעם און זיי האלטן אז די וואסער איז נישט מיטפארקויפט און די הלכה איז ווי די חכמים. מכר כוורת, איינער וואס פארקויפט א בינסטאק, מכר דבורים האט ער אויכעט מיט פארקויפט די בינען אליין, מכר שובך, דאס זענען די פייגל שטיבלעך, מכר יונים האט ער אויכעט מיט פארקויפט די טויבן. זאגט די משנה, הלוקח פירות שובך מחברו, איינער וואס שמועסט אפ מיט זיין חבר אז אלע טויבן וואס גייען געבוירן ווערן במשך פון דעם יאר אין די שובך זאל גיין פאר מיר, מפריח בריכה ראשונה, די ערשטע סעט, די ערשטע צוויי קינדער, ווייל די סדר פון די טויבן אז יעדן חודש האבן זיי א זכר מיט א נקבה, איז די ערשטע זכר און נקבה וואס ווערט געבוירן, נעמט נישט די לוקח פאר זיך, דאס לאזט ער איבער אז ס'זאל זיין דא מיט די עלטערן, ס'זאל זיך האדעווען אינאיינעם, אזוי אז די עלטערן זאלן נישט וועלן אנטלויפן. זאגט די משנה פירות כוורת, אויב א מענטש קויפט אפ די בינען וואס גייען געבוירן ווערן אין א בינסטאק, נוטל שלושה נחילים, די ערשטע דריי גרופעס וואס ווערן געבוירן פון די פרישע בינען וואס דאס זענען גאר גוטע, דאס נעמט די לוקח פאר זיך, און פון דארט און ווייטער איז מסרס. די נעקסטע גרופע וואס ווערט געבוירן לאזט ער פארן מוכר, און עס ווערט געבוירן נאך א גרופע נעמט ער עס פאר זיך און אזוי ווייטער במשך פונעם יאר. פארוואס דארף מען לאזן א חלק פארן בעל הבית אז די כוורת, די בינשטאק זאל זיין באזעצן און באוואוינט? חלות דבש, אויב א מענטש קויפט אפ די חלות פון האניג, דאס איז, עס זעט אויס ווי א חלה ווייל עס איז א שטיק וואקס אנגעפילט מיט האניג, מניח שתי חלות, צוויי פון די חלות דארף מען איבערלאזן אינעם כוורת, פון דעם טוען זיך די בינען שפייזן במשך פונעם ווינטער. זיתים לקוץ, אויב איינער קויפט אפ פון איינעם איילבירטן ביימער אפצושניידן און פארברענען די העלצער, מעג ער נישט אפשניידן ממש דעם גאנצן בוים, נאר מניח שתי גרופיות. ברטנורא זאגט אז דאס מיינט צוויי צווייגן דארף מען איבערלאזן און אזוי וואקסט עס צוריק, רש"י אין בבא קמא זאגט אז מען לאזט איבער די שיעור פון צוויי אגרופים, צוויי פויסטן, פון אונטן פון די בוים, און פון דעם און העכער קען מען אפשניידן. משנה ד'. הקונה שני אילנות בתוך שדה חבירו, ווען איינער קויפט אפ צוויי ביימער אין זיין חבר'ס פעלד, הרי זה לא קנה קרקע, האט ער נישט מיטגעקויפט די קרקע וואס איז צווישן די צוויי ביימער. ר' מאיר אומר קנה קרקע, ר' מאיר האט געהאלטן אז אפילו ווען מען קויפט אפ נאר צוויי ביימער האט מען אויכעט באקומען א חלק פון די קרקע. הגדילו, אויב די ביימער צעוואקסן זיך, און ס'ווערט ברייטער די צווייגן, און ס'צעשפרייט זיך ארויס און ארויס, לא ישפה, טאר דער בעל הבית פון די פעלד נישט ארומשניידן די צווייגן, ווייל וויבאלד ער האט אים נישט אוועקגעגעבן קיין שטיקל קרקע, האט ער זיך משעבד געווען זיין אייגענע קרקע פאר דעם בוים. הגם די שאטן פון די צווייגן טוט שעדיגן פאר זיין קרקע, האט ער אבער זיך אונטערגענומען אז עס גייט אים נישט באדערן און ער גייט אים עס לאזן דא האלטן, ווייל ער האט דאך אים נישט געגעבן קיין אייגענע שטיקל קרקע. והעולה מן הגזע, דאס וואס גייט ארויסוואקסן פונעם שטאם פונעם בוים וואס איז העכער די ערד, שלוי, דאס גייט פארן באלבאס פון די בוים. און מן השרשים, אויב ס'איז ארויסגעוואקסן נאך צווייגלעך פון די ווארצלען וואס איז אונטער די ערד, של בעל הקרקע, דאס באלאנגט פארן באלבאס פון די פעלד. שמועסט דער בארטענורא אויס, דאס וואס איז געשטאנען אז ווען ס'קומט ארויס פון די גזע וואס איז העכער די ערד, קען עס בלייבן פארן באלבאס פון די בוים, זאגט ער מ'מוז עס אבער אראפשניידן. מ'דארף עס אראפשניידן און פארברענען. ווייל אויב מען וועט עס לאזן דא וועט אפשר שפעטער ארויפקומען זאמד, די זאמד וועט ארויפקומען העכער און העכער און ס'וועט פארדעקט ווערן די פלאץ ווי די צווייג קומט ארויס פונעם גזע, און ס'וועט אויסקוקן ווי דער מענטש האט יא דא געקויפט דריי ביימער אינעם אנדערן'ס פעלד, און מען וועט זאגן אז די קרקע ארום באלאנגט אויכעט פאר אים. דער לקח וועט טענה'ן האסט מיר פארקויפט דריי ביימער וואס ביי דריי ביימער באקומט מען אויך א שטיקל קרקע ממילא קען מען נישט לאזן דעם צווייג וואס איז ארויפגעקומען מען מוז עס אראפנעמען. זאגט די משנה ואם מתו, דאס הייסט אויב מען האט געקויפט נאר צוויי ביימער וואס דעמאלס באקומט מען דאך נישט קיין שטיקל פון די קרקע און די ביימער זענען עפעס אפגעשטארבן, ס'איז אויסגעטריקענט געווארן אין לו קרקע, האט ער נישט קיין רעכט אין די קרקע צו קענען איינפלאנצן נאך ביימער. קנה שלושה, טאמער מען האט געקויפט דריי ביימער אין יענעמס פעלד, קנה קרקע האט מען יא מיטגעקויפט די קרקע וואס איז צווישן די ביימער און אויך ארום און ארום פון די ביימער, די שעיר אז א מענטש זאל קענען שטיין דארטן מיט א קערבל און אראפקלויבן די פירות פון די ביימער. הגדילו, טאמער די פירות, די ביימער, האבן זיך צעוואקסן די צווייגן און צעברייטערט, ישפה, מעג דער באלבאס פון די פעלד ארומשניידן ווייל ס'שטערט פאר זיינע פירות. והעולה מן הגזע און מן השרשן שלו, סיי וואס ס'וואקסט ארויף פון די ווארצל פון די שטאם פונעם בוים העכער די ערד און סיי פון די ווארצלען וואס איז אונטער די ערד, גייט אלעס פארן באלבאס פונעם בוים. ואם מתו און אויב די ביימער זענען אפגעשטארבן יש לו קרקע, קען ער ווייטער איינפלאנצן אין דעם קרקע אנדערע פירות, אנדערע ביימער, ווייל ער האט דאך יא באקומען צוגעטיילט א שטיקל פון די קרקע. און דער בארטענורא שמועסט אויס אז דאס וואס איך זאג אז ביי דריי ביימער באקומט מען א שטיקל קרקע, דאס איז נאר אויב ס'איז דא צווישן יעדע בוים מיט די אנדערע כאטשיג פיר אמות, ווייל אויב ס'איז דא ווייניגער ווי פיר אמות קען מען נישט געהעריג אדורכגיין דארטן מיט א אקער אייזן, און ס'שטייט צום ווערן אויסגעריסן. און אויך עס טאר נישט זיין מער ווי זעכצן אמה צווישן איינס און די אנדערע ווייל דעמאלטס הייסט עס שוין צו אויסגעשפרייט און ס'קען זיך נישט צאמשטעלן אז מ'זאל געבן די גאנצע קרקע פון צווישן די ביימער פארן לוקח. משנה ה. המוכר ראש בהמה גסה, ווען איינער פארקויפט פאר זיין חבר די קאפ פון א גרויסע בהמה, לא מכר את הרגליים האט ער נישט מיטפארקויפט די פיס, די פיס פון א בהמה גסה איז גענוג חשוב פאר זיך אז מ'זאל עס פארקויפן פאר זיך באזונדער און נישט מיטן קאפ.

דאס איז אלעס ביי א בהמה גסה, אבל בדקה, א בהמה דקה, וואס די פיסלעך זענען נישט גענוג חשוב, איז מכר את הראש אויב מען האט פארקויפט דעם קאפ, מכר את הרגליים האט מען יא מיטפארקויפט די פיס, אזוי איז געווען די סדר אז ווען מען האט פארקויפט דעם קאפ פלעגט מען מיטגעבן די פיס, מכר את הרגליים נאר טאמער מען האט פארקויפט די פיס וואס דאס איז די נישט חשוב'ע חלק, לא מכר את הראש האט מען נישט מיטפארקויפט דעם קאפ ווייל אזוי איז די סדר, ווען מען פארקויפט די חשוב'ע זאך גיבט מען מיט אויך די נישט חשוב'ע זאך, אבער אז מען פארקויפט די נישט חשוב'ע זאך גיבט מען נאכנישט מיט די חשוב'ע זאך. די זעלבע זאך מכר את הקנה, אויב ער האט פארקויפט דעם לונג, מכר את הכבד האט ער אויך מיט פארקויפט די לעבער וואס איז נישט אזוי חשוב, אבער מכר את הכבד אויב מען האט פארקויפט די לעבער פון די בהמה דקה לא מכר את הקנה, האט מען נאכנישט מיט פארקויפט דעם לונג. און די ברטנורא שמועסט אויס פון א תוספתא אז דאס איז אלעס געזאגט געווארן נאר וויאזוי די מנהג פון די פלאץ איז, אויב די מנהג פון די פלאץ איז נישט צו מיט פארקויפן די פיס פון א בהמה גסה איז עס נישט פארקויפט, אבער אויב ס'וועט זיין א פלאץ וואו ס'איז יא דא די מנהג אז ווען מען פארקויפט א קאפ פון א בהמה גסה פארקויפט מען אויך די פיס, איז עס יא מיט פארקויפט. משנה ו'. ארבע מידות במוכרין, ס'איז דא פיר דינים ווען מען פארקויפט זאכן, ס'איז דא אמאל וואס דער מוכר קען צוריק ציען, ס'איז דא אמאל וואס דער לוקח קען צוריק ציען, אמאל וואס ביידע קענען צוריק ציען און אמאל וואס קיינער קען נישט צוריק ציען. מכר לו חיטים יפות, טאמער ער האט אים פארקויפט גוטע ווייץ, דאס הייסט ער האט זיך אויסגענומען אז ער גייט אים פארקויפן גוטע ווייץ, ונמצאו רעות ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז שלעכטע ווייץ, האט ער דאך אויסגעפאפט דעם לוקח, הלוקח יכול לחזור בו, קען דער לוקח צוריק ציען. דער מוכר קען אבער נישט צוריק ציען, אפילו אויב די פרייז פון ווייץ איז ארויף, און דער מוכר וויל צוריק דרייען די געשעפט קען ער נישט, נאר דער לוקח וואס איז געווארן אויסגעפאפט, ער קען צוריק ציען. רעות, טאמער דער לוקח האט איינגערעדט פארן מוכר אז די ווייץ וואס ער האט דא זענען שלעכטע ווייץ און אזוי ארום האט ער אים עס פארקויפט ונמצאו יפות ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז געווען גאר גוטע ווייץ מוכר יכול לחזור בו דעמאלטס איז דער מוכר געווארן אויסגעפאפט און ער קען צוריק ציען רעות ונמצאו רעות יפות ונמצאו יפות אויב מען האט געוואוסט פארדעם אז ס'איז שלעכט און מען איז געוואר געווארן נאכדעם אז ס'איז טאקע שלעכט מען האט געוואוסט פארדעם אז ס'איז גוט און מען האט געזען נאכדעם אז ס'איז גוט איז קיינער דאך נישט געווארן אויסגעפאפט איז אפילו ס'האט זיך געטוישט די פרייז אינדערמיט און איינער וויל צוריקציען, אין אחד מהם יכול לחזור בו, קען קיין איינער פון זיי נישט צוריקציען. ברטנורא שמועסט אויס אז דער לוקח קען נישט זאגן, ווען איך האב געזאגט אז ס'איז שלעכט, האב איך נישט געמיינט באמת אז ס'איז שלעכט, איך האב געמיינט אז ס'איז גוט. איך האב נאר געזאגט אז ס'איז שלעכט ווייל אזוי שטייט אין משלי, רע רע, יאמר הקונה, אז דער מענטש וואס ער וויל קויפן עפעס זאגט ער אז ס'איז שלעכט. און ווען ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז באמת געווען שלעכט בין איך געווארן אפגעפאפט, איך זאג נישט אזוי, און די זעלבע זאך דער מוכר קען נישט זאגן ווען איך האב געזאגט אז ס'איז פיינע האב איך געוואוסט אז ס'איז נישט קיין פיינע, איך האב נאר געזאגט אז ס'איז פיינע ווייל אזוי איז די סדר אז דער מוכר זאגט אויף זיינע זאכן אז ס'איז גוט, און יעצט ווען ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז באמת גוטע בין איך געווארן אפגעפאפט, מ'קען נישט אזוי זאגן און קיינער פון זיי קען נישט צוריק ציען. זאגט די משנה שחמתית, אויב מען האט אים פארקויפט ברוינליכע אפגעברענטע ווייץ, וואס פון דעם קען מען מאכן אסאך מעהל, אבער ס'איז נישט אזעלכע גוטע מעהל, ס'איז נישט אזעלכע שיינע ברויט, ונמצאת לבנה, און ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז געוועזן ווייסע מעהל, וואס ווייסע מעהל גיבט, ווייסע ווייץ גיבט נישט ארויס אזויפיל מעהל, אבער ס'מאכט א שיינע ברויט. קומט דאך אויס אז ס'איז דא אמאל וואס איינער איז מער צופרידן מיט די ברוינליכע, און איינער איז מער צופרידן מיט די ווייסע, די זעלבע זאך לבנה, מען האט אפגעשמועסט פאר ווייסע, ונמצאת שחמתית. אויף אזא פאל קענען ביידע צוריקציען, ווייל עס איז דא אמאל וואס איינער דארף די בעסער און אמאל וואס איינער דארף די אנדערע בעסער, די זעלבע זאך, עצים של זית, העלצער פון א איילבירטן בוים ונמצאו של שקמה שטעלט זיך ארויס אז עס איז פון א פייגן בוים, של שקמה מ'נעמט זיך אויס אז ער גייט אים פארקויפן פון א פייגן בוים ונמצאו של זית, אויף דעם פאל קענען ביידע צוריקציען ווייל עס איז דא אמאל וואס איז מער ניחא שקמה ס'דא אמאל וואס איז מער ניחא זית. די זעלבע זאך יין ונמצא חומץ, אדער חומץ ונמצא יין, שניהם יכולין לחזור בהם, ווייל ס'דא אמאל א מענטש וואס ער דארף ענדערשער וויין, און ס'דא אמאל א מענטש וואס ער דארף ענדערשער עסיג, און אויף יעדן פאל קען מען האבן געווארן אויסגעפאפט דא. משנה ז', המוכר פירות לחבירו, ווען איינער פארקויפט פירות פאר זיין חבר, משך, טאמער דער לוקח האט מושך געווען, און מען רעדט דא אז ס'איז געוועזן אין א צידי רשות הרבים, אדער אין א חצר וואס באלאנגט פאר ביידע, וואס נאר דארט קען מען קונה זיין מיט משיכה, אין רשות הרבים קען מען נישט, ולא מדד, אפילו מען האט נישט געמאסטן, מען האט נישט אנגעציילט פונקטליך וויפיל סאה פירות ער נעמט, אבער מען רעדט אז מען האט שוין אפגעשמועסט א פרייז אז יעדע סאה גייט קאסטן כך וכך, קנה האט ער עס קונה געווען, ווייל דאס מעסטן איז נאר א גילוי מילתא בעלמא וויפיל ער האט גענומען, אבער די פרייז איז דאך שוין באשטימט, אין אזא מין פאל אז מען האט געמאכט משיכה האט מען שוין קונה געווען. מדד, אויב מען האט נאר אפגעמאסטן צו זען וויפיל מען האט גענומען, ולא משך, דער לוקח האט אבער נאכנישט געמאכט משיכה, דאס הייסט אז דער מוכר האט עס געמאסטן און אריינגעלייגט אפילו אין כלים פון לוקח, לא קנה האט מען נישט קונה געווען, ווייל כלים פון א מענטש קענען נישט קונה זיין פאר אים אין רשות הרבים. אויב דער לוקח האט אליין געמאסטן און אריינגעלייגט אין זיינע כלים איז אפילו ברשות הרבים קען ער קונה זיין דורך הגבהה, הגבהה איז קונה אפילו אין רשות הרבים. וויבאלד אבער דער מוכר האט דאך געמאכט די מדידה, און אפילו ער האט עס אריינגעלייגט אין די כלים פונעם לוקח, האט עס דער לוקח נישט קונה געווען. אם היה פיקח, טאמער דער לוקח איז געווען קלוג, און ער וויל נישט אז דער מוכר זאל קענען צוריקציען, שוכר את מקומן, בעט ער אז ער וויל דא אפדינגען דעם שטיקל פלאץ פון יענעמ'ס פעלד וואו ס'איז געליגן דא די פירות, און אזוי קען ער קונה זיין מיט א קנין פון א חצר. און מען רעדט דא פון גרויסע פעקלעך זאגט די ברטנורא, וואס איז נישט די סדר אויפצוהייבן, פארדעם קען מען עס קונה זיין מיט משיכה. א זאך וואס איז די סדר אויפצוהייבן, קען מען נישט קונה זיין מיט משיכה, נאר מיט הגבהה. זאגט די משנה, הלוקח פשתן מחבירו, ווען איינער קויפט אפ פלאקס פונעם חבר, וואס פלאקס קען מען נישט מאכן פון דעם קיין גרויסע בינטלעך, ווייל ס'איז א גליטשיגע מין זאך, מען מאכט דערפון קליינע פעקלעך, קליינע פעקלעך קען מען דאך מאכן הגבהה, אז מען קען מאכן הגבהה, קען מען עס נישט קונה זיין מיט משיכה נאר מיט הגבהה, הרי זה לא קנה קען ער נישט קונה זיין די פלאקס עד שיטלטלנו ממקום למקום דאס הייסט ביז ער מאכט הגבהה, נאר ער רופט עס אן יטלטלנו ממקום למקום ווייל ווען איינער הייבט עפעס אויף פירט ער עס שוין פון איין פלאץ צום צווייטן. ואם היה במחובר לקרקע, טאמער די פלאקס איז נאך געווען באהאפטן צו די ערד, ותלש כל שהוא און דער לוקח האט אויסגעריסן אביסל פון די פלאקס, קנה האט ער קונה געווען די גאנצע פלאקס. ברענגט די ברטנורא פון די גמרא אז מען רעדט דא, אז דער מוכר האט געזאגט פארן לוקח, גיי מאך מיר שיין מיין פעלד, א קליינע חלק פון מיין פעלד זאלסטו מיר שיין מאכן, און דורך דעם וועסטו קענען קונה זיין אלעס וואס געפינט זיך דערויף. איז וויבאלד ער האט אויסגעריסן אביסל פון די פלאקס, וואס דאס האט דאך שוין געמאכט שיין דעם פעלד, ער האט צוגעגרייט דעם באדן אז מען זאל קענען דא איינפלאנצן, מען זאל קענען דא אקערן, האט ער מיט דעם אפגעקויפט אלע פלאקס וואס איז מחובר לקרקע. משנה ח', המוכר יין ושמן לחבירו, איינער פארקויפט וויין אדער אויל פאר'ן חבר, והוקרו או שהוזלו, ס'איז טייערער געווארן אדער ביליגער געווארן, איז אם עד שלא נתמלאה המידה, אויב ס'איז טייערער געווארן אדער ביליגער געווארן, נאך פאר די כלי מיט וואס מען מעסט אפ די וויין אדער די אויל איז אנגעפילט געווארן, למוכר, באלאנגט עס פארן מוכר, און אז דער מוכר וויל, קען ער צוריקציען. משנתמלאה המידה, אויב די גאנצע מאס איז שוין געווארן אנגעפילט, ללוקח באלאנגט עס שוין פארן לוקח. ווי דער ברטנורא זעצט עס איין, מען רעדט דא אז די כלי וואס מען האט גענוצט צו וועגן, צו מעסטן, האט נישט באלאנגט פארן לוקח און נישט פארן מוכר, ס'האט באלאנגט פאר א דריטן מענטש און יענער האט עס פארבארגט פאר זיי ביידע, איז ווי לאנג די כלי איז נישט אנגעפילט איז עס פארבארגט פארן מוכר, ס'באלאנגט פארן מוכר און די וויין און די אויל וואס ליגט דערין געהער נאך צום מוכר. אויב ס'איז שוין געווארן אינגאנצן אנגעפילט האט ער עס פארבארגט פארן לוקח, ממילא איז נאר די לוקח אז ער וויל קען ער צוריק צו, אויב ס'ליגט שוין ביים לוקח קען שוין דער מוכר נישט צוריקציען. דער ברטנורא זאגט אז מען רעדט דא אז ס'איז געליגן אין א צידי רשות הרבים, א סימטא, אדער אין די רשות פון די לוקח, דעמאלטס זאג איך אז אויב ס'איז געווארן אנגעפילט די מאס איז עס פארבארגט פארן לוקח, און די כלים פונעם לוקח האט קונה געווען די וויין אדער די אויל פאר אים. זאגט די משנה ואם היה סרסור ביניהן אויב ס'איז געווען א מעקלער צווישן דעם מוכר און די לוקח, דער סדר איז דאך אז ס'איז געווען מענטשן וואס זיי פלעגן ארום גיין אפקויפן פון די מוכר, און זיי פלעגן עס פארקויפן ווייטער פארן לוקח און פון דעם פלעגן זיי מאכן געלט. און די כלי וואס מען האט גענוצט צו מעסטן האט באלאנגט פארן סארסער. נשברה החבית, טאמער דער פעסל וואס האט באלאנגט צום סארסער האט זיך צובראכן, נשברה לסארסער, איך זאג נישט אז דער מעקלער איז א שליח פארן לוקח, און ס'הייסט כאילו ס'איז שוין געליגן ביים לוקח און דער לוקח האט דא די שאדנס, ניין, דער מעקלער ער דערלייגט דא דאס געלט און ער דארף עס אויסלייגן פארן לוקח. זאגט די משנה וחייב להטיף לו שלש טיפין, ווען א מוכר פארקויפט וויין אדער אויל פאר א לוקח, איז ווען ער ענדיגט אריבערגיסן דעם גאנצן פעסל, דארף ער זען ס'זאל ארויסטראפן דערפון נאך דריי טראפן, ווייל די ווענט זענען דאך די ווענט פון די מאס, לאמיר זאגן מ'האט אפגעמאסטן א לוג אדער א הין, איז ווען ס'גיסט זיך אריבער צו יענעמ'ס פעסל, בלייבט דאך נאך אביסל אנגעזאפט אויף די ווענט. דארף מען לאזן ס'זאל ארויסגיין דריי טראפעס דעמאלט ווייסט מען אז ס'איז ארויסגעגאנגען דאס מערסטע וואס מען קען די איבריגע איז מען שוין מוחל. הרכינה, טאמער נאכדעם וואס ער האט ארויסגעטראפט די דריי טראפן האט ער עס אראפגענייגט אויף די זייט דעם פעסל, דעם מידה, ומיצה, און ס'איז זיך צוזאמגעקומען פון די ווענט, ס'האט זיך אויסגעקוועטשט אזוי ווי און ס'איז זיך צוזאמגעקומען א שיין ביסל אויל אדער וויין, הרי הוא של מוכר, דאס באלאנגט פארן מוכר, ווייל דער לוקח האט מוחל געווען, אזוי איז די סדר געווען אז נאך דריי טראפן האט מען שוין נישט גענומען מער פאר זיך און ס'איז געגאנגען צוריק צום מוכר, דער לוקח האט זיך מייאש געווען דערפון. והחנוני, א מענטש וואס ער איז פארנומען, ער שטייט אין געשעפט און האלט אין איין פארקויפן וויין און אויל פאר די קונדן, אינו חייב להטיף שלש טיפין, ער מוז נישט ארויסטראפן די דריי טראפעס, אים איז מען מוחל אפילו ער האלט די דריי טראפעס פאר זיך. רבי יהודה אומר, ווען איז א חנוני פטור? ערב שבת עם חשיכה פטור, נאר אזוי פרייטאג שפעט נאכמיטאג וואס מען יאגט זיך זייער, דעמאלס דארף ער נישט ארויסגעבן די דריי טראפעס, אבער א גאנצע וואך יא. משנה ט. השולח את בנו אצל חנוני ופונדיון בידו, א מענטש האט געשיקט זיין קליינע זון צו א געשעפטמאן, ער האט געשיקט מיט אים א פעסל, און ער האט אים געזאגט איך דארף וויין אדער אויל, און ער האט אים אויך מיטגעשיקט א פונדיון, וואס יעדע פונדיון באשטייט פון צוויי איסרים, און ער האט אים געזאגט דו געב פאר מיין זון אויל פאר איין איסר, און געבן רעשטע, געבן טשעינדזש, א איסר. ומדד לו באיסר שמן, דער בעל הבית פון דעם געשעפט האט טאקע אפגעמאסטן פאר דעם קינד אויל פאר די פרייז פון א איסר, ונתן לו את האיסר, און נאכדעם האט ער אים געגעבן די טשעינדזש, די איסר, האט ער אים אריינגעגעבן אין די הענט אריין סיי דעם פעסל אויל, און סיי דעם איסר, שבר את הצלוחית, דאס קינד האט צעבראכן דעם קריגל, ואיבד את האיסר, און ער האט פארלוירן דעם איסר, איז די חנוני חייב. פארוואס? ווייל ווען דער טאטע האט געשיקט זיין קליינעם זון צום געשעפטמאן, זאגט ער צום געשעפטמאן, איך דארף אויל, איך נויטיג מיך יעצט אין אויל, ער האט נישט געמיינט צו זאגן ער זאל עס צוריק שיקן מיטן קינד, ממילא אז ער האט עס צוריק געשיקט מיטן קינד איז ער אחריות אויף אלע אונסים, און אז די פעסל האט זיך צובראכן און ס'פארלוירן די געלט, דארף ער עס אויסלייגן. שטעלט זיך די גמרא, לכאורה, דער פעסל איז דאך אבידה מדעת, ווייל דער טאטע האט איבערגעגעבן דעם קריגל פארן קינד אין די הענט אז ער זאל עס טראגן צום געשעפט, האט ער דאך געטראסט דעם קינד, און אפילו ס'איז עפעס געשען מיטן קריגל, זאל דער חנוני נישט דארפן באצאלן. און די גמרא ענטפערט אז מ'רעדט דא אז דער חנוני האט איבערגענומען דעם קריגל פונעם קינד, און ער האט עס גענוצט פאר אנדערע צוועקן אויך, נישט נאר אריינצולייגן אויל פאר דעם בעל הבית, נאר ער האט געמאסטן מיט דעם פאר אנדערע מענטשן אויכעט, ווערט ער אזוי ווי א גזלן דערויף, און ס'גייט אריין אין זיין רשות, ביז ער געט עס נישט צוריק פארן בעל הבית, פאר דעם טאטע פונעם קינד, הייסט עס אין זיין רשות און ער איז מחויב מיט אלע אונסים, און פאר דעם איז ער מחויב צו באצאלן ווען די פעסל צוברעכט זיך. רבי יהודה פוטר שעל מנת כן שלחו, רבי יהודה האט געהאלטן אז ווען מען שיקט א קינד מיט א פעסל און מיט געלט, האט מען יא געמיינט צו זאגן פארן געשעפטמאן, דו שיק צוריק דעם פעסל און דאס געלט, די טשעינדזש, מיט דעם קינד. ומודים חכמים לרבי יהודה, בזמן שהצלוחית ביד התינוק, ומדד חנוני לתוכה חנוני פטור. אויב די קריגל איז געבליבן אין די הענט פונעם קינד, און דער חנוני האט אריינגעמאסטן אויל אין דעם, דאס הייסט, אפילו ער האט איבערגענומען, זאגט דער רשב"ם, דעם קריגל פון די הענט פונעם קינד, ווילאנג ער האט עס נישט גענוצט פאר אנדערע געברויכן, נאר צו מעסטן אויל פאר דעם בעל הבית, פאר דעם טאטע פון דעם קינד, איז ער נישט געווארן קיין גזלן דערויף, און אז דער קריגל צוברעכט זיך זאג איך ס'איז אבידה מדעת ווייל דער טאטע האט דאך געגעבן דעם קריגל פארן קינד אין די הענט און דער בעל החנוני האט נישט משנה געווען דאס צו נוצן פאר אנדערע געברויכן ווערט ער נישט קיין גזלן דערויף און ער איז פטור פון באצאלן אויף דעם פעסל, די געלט וועט ער ווייטער דארפן באצאלן, די אויל וועט ער אויך דארפן באצאלן נאר די פעסל איז ער פטור. משנה י, הסיטון, דאס טייטש פון א האלסעילער, א מענטש וואס ער קויפט זייער אסאך סחורה אויפאמאל, און נאכדעם פארקויפט ער עס ווייטער פאר די געשעפטס לייט, טוט ער דאך זייער אסאך מעסטן מיט זיינע כלים, מקנח מדותיו אחת לשלושים יום, איינמאל אין דרייסיג טעג דארף ער גוט אויסווישן זיינע כלים וואס ער נוצט צו מעסטן, ס'זאל נישט זיין דארטן אנגעקלעבט קיין וויין, קיין אויל, ווייל אז ס'ווערט אנגעקלעבט פארלירט דאך עס די ריכטיגע מאס. ובעל הבית וואס ער מעסט נישט אזוי אפט, אחת לשנים עשר חודש איז גענוג אז ער פוצט עס אויס איין מאל אין צוועלף חדשים. רבן שמעון בן גמליאל אומר חילוף הדברים, פארקערט, און די סברה, ווייל איינער וואס ער נוצט כסדר האט עס נישט קיין צייט צו ווערן פארהארטעוועט און פארגליווערט, מה שאין כן איינער וואס נוצט די כלים זעלטן ווערט עס שנעלער פארשמירט, ממילא דארף מען עס אפטער אויסוואשן. זאגט די משנה חנוני, א געשעפטמאן מקנח מדותיו פעמיים בשבת, ער דארף צוויי מאל א וואך אויסוואשן זיינע כלים וואס ער נוצט צו מעסטן, און די סברה דערפון זאגט די ברטנורא, ווייל אונז האמיר דאך געלערנט פריער אין משנה ח', אז א חנווני דארף נישט ארויסטריפן די דריי טראפעס נאכדעם וואס ער ענדיגט מעסטן די וויין מיט די אויל, קומט דאך אויס אז ס'בלייבט גאר אסאך אנגעקלעבט, אז ס'בלייבט אנגעקלעבט דארף מען עס גאר אפט צוויי מאל א וואך אויסווישן. וממחה משקלותיו פעם אחת בשבת, די משקלות דאס הייסט די שטיינער וואס מען האט גענוצט צו וועגן אין א וואגשאל אקעגן דעם פליסיגקייטן, דארף מען איינמאל א וואך אפווישן ווייל דער מענטש האט דאך כסדר פארשמירטע הענט ווען ער טוט עוסק זיין מיט דברים לחים, און אז די שטיינדלעך ווערן פארשמירט וועגט דאך עס מער, דארף מען עס איינמאל א וואך אפגלעטן, ס'הייסט ארומווישן און מאכן זיכער אז ס'איז נישט פארקלעבט, ומקנח מאזניים על כל משקל ומשקל, די וואגשאל אליין, וואס דאס האט א בית קיבול, דארט קענען זיך סאך גרינגער אנזאמלען שמוץ, און מען רעדט דא ווען מען מעסט פליסיגקייטן, אזוי ווי מיר זעען ווייטער אין משנה י"א, ממילא דארף מען יעדע מאל פאר מען וויל עפעס וועגען אין דעם, געבן א וויש אויס די כלי פון די וואגשאל. משנה י"א, אמר רבי שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים, אז מען דארף טאקע דעם וואגשאל אויסרייניגן ממש יעדע מאל מען וויל עס נוצן, אדער די שטיינער פון די משקלות דארף מען איינמאל א וואך אפווישן, בלח, אויב מען טוט מעסטן מיט דעם פליסיגקייטן ווערט עס זייער שמוציג, אבל ביבש אז מען מעסט טרוקענע זאכן, פיירות אדער פעפער וכדומה, אינו צריך דארף מען עס נישט אויסווישן, אבער דער תנא קמא האט געהאלטן אז אויכעט ווען מען מעסט טרוקענע זאכן קען די וואגשאל ווערן שטויביג און מען דארף עס יא כסדר אויסווישן. זאגט די משנה וחייב להכריע לו טפח. ווען איינער נוצט א וואגשאל און ער מעסט, לאמיר זאגן פלייש, אקעגן א שטיין, דארף ער זען אז די זייט פון די פלייש זאל אראפוועגן פונעם שטיין א גאנצע טפח, ווי רבינו גרשום איז מסביר וויבאלד אין די פלייש איז דאך דא אסאך פסולת, זאכן וואס מען קען נישט עסן, איז ווען ער זאגט אים איך גיב דיר א פונט פלייש, דארף זיין אין די וואגשאל, אין די זייט פון די פלייש דארף זיין א טפח מער, דארף עס אראפוועגן ווי די זייט ווי ס'ליגט די שטיין וואס וועגט א פונט, און דעמאלט הייסט עס א ריכטיגע פונט פלייש. היה שוקל לו עין בעין, טאמער די מנהג אין יענע פלאץ איז נישט געוועזן אראפצווועגן א טפח, נאר מ'האט געוואויגן אויג אויף א אויג, ס'איז געוועזן גאר אייניג ביידע זייטן פונעם וואגשאל, נותן לו גירומיו, דארף ער אים נאכן וועגן צוגעבן נאך א באזונדערע, מ'לערנט עס ארויס פון א פסוק ווי ס'שטייט, אבן שלמה, איפה שלמה וצדק, דרש'נט די גמרא, צדק משלך ותן לו, געב אים צו, אויסער דעם וואס ס'איז א פונקטליכע איפה, דארפסטו אים צוגעבן נאך מער, ממילא דארף מען צוגעבן גירומין, וויפיל דארף מען צוגעבן? אחד לעשרה בלח, אויב מ'האט געמאסטן פליסיגקייטן, איז פאר יעדע צען ליטער, דארף מען צוגעבן א צענטל פון א ליטער, וואס דאס קומט אויס אז מ'דארף אים צוגעבן א הונדערטסטל פון די גאנצע וואס מ'האט געוואויגן, ואחד לעשרים ביבש, ווען מען וועגט טרוקענע זאכן איז פאר יעדע צוואנציג ליטער דארף מען צולייגן אדער א צענטל פון א ליטער אדער א צוואנציגסטל פון א ליטער, אזוי איז דא א איבעיא אין די גמרא און די גמרא בלייבט מיט א תיקו צו ס'מיינט א צוויי הונדערטסטל חלק פון וויפיל מען וועגט אדער א פיר הונדערטסטל חלק פון וויפיל מען וועגט אזויפיל דארף מען צוגעבן. די ברטנורא זאגט אז דאס וואס איז געשטאנען פריער אז מען דארף מכריע זיין א טפח, דאס איז נאר ווען מען וועגט א ליטער אדער מער, אויב מען וועגט ווייניגער ווי א ליטער איז נישט מסתבר אז מען זאל דארפן מכריע זיין אז די וואגשאל זאל אראפגיין א גאנצע טפח אויף די זייט פון די עסן. זאגט די משנה, מקום שנהגו למוד בדקה, א פלאץ וואו עס איז די סדר אז מען טוט מעסטן דקה, דאס הייסט יעדע קב, לאמיר זאגן אויף א מאל, מיט א קליינע מאס מעסט מען, לא ימוד בגסה, זאל מען נישט יעצט מעסטן יעדע סאה אדער איפה אויף א מאל, ווייל ס'קומט אויס אז דער לוקח דערלייגט, ווייל אזוי דארף מען דאך צוגעבן א הכרעה ביי יעדע מאל וואס מ'וועגט. צולייגן די גירומין, און אויב מען נעמט זיך פלוצלינג מעסטן מיט גרעסערע געבט מען נאר צו איין הכרעה, דערלייגט דאך דער לוקח. און די זעלבע זאך פארקערט, אויב די מנהג איז געווען צו מעסטן בגסה, מיט א גרויסע מאס אויפאמאל, וואס דעמאלס איז דאך געווען די סדר אז דער מוכר געבט נאר צו איין הכרעה, לא ימוד בדקה זאל מען נישט יעצט אנהייבן מעסטן מיט קלענערע מאסן, ווייל ס'וועט אויסקומען אז דער מוכר דערלייגט. למחוק, דארט ווי די סדר איז געוועזן אז ווען מען האט געמאסטן לאמיר זאגן א קב, מען האט אנגעפילט א כלי פון א קב, האט מען נישט איבערגעפילט דעם כלי נאר מען האט עס געמאכט גלאט, לא יגדוש זאל ער נישט אנהויפענען אפילו אויב ער צאלט אים צו געלט. לגדוש, אויב די מנהג איז געוועזן אויפצוהויפענען אויף דעם כלי, לא ימחוק זאל מען עס נישט מאכן גלאט אפילו ער בעט א קלענערע פרייז, פארוואס? ווייל ס'איז געווען, עס וועט זיין מענטשן וואס וועלן צוזען ווי אזוי ער הויפענט אויף די כלי מער אדער ווי ער מאכט דעם כלי גלאט. און זיי וועלן זאגן אז דאס איז די מנהג המקום, זיי וועלן נישט וויסן אז ער האט צוגעצאלט אדער געצאלט ווייניגער, און עס וועט קומען ווען זיי וועלן וועלן גיין פארקויפן אדער קויפן ערגעץ אנדערש, וועלן זיי זאגן אז דאס איז די מנהג, און עס וועט אויסקומען אז מען האט אויסגעפאפט די מענטשן. זאגט די גמרא אין מסכת בבא בתרא, דף עיין חית עמוד ב', אונז האבן געלערנט אין די משנה, מכר את הפרה, ווען איינער פארקויפט א קי, לא מכר את בנה האט ער נישט מיטפארקויפט דעם קינד. אבער ביי א אייזל איז יא געשטאנען אז ווען מען פארקויפט די מאמע האט מען מיט פארקויפט די קינד. פרעגט די גמרא היכי דמי ווי אזוי רעדט מען דא? אי דאמר ליה היא ובנה, ער האט געזאגט קלאר איך פארקויף דיר די מאמע מיט די זון, איז אפילו פרה ובנה נמי זאל די קינד פון דעם קו אויך ווערן מיט פארקויפט. אי דלא אמר ליה היא ובנה אויב ער האט נישט געזאגט איך פארקויף דיר די זון אויך אפילו חמור נמי לא, זאל מען אפילו די אייזל אויך נישט זיין פארקויפט די קליינע אייזל צוזאמען מיט די מאמע. אמר רב פפא דאמר ליה חמור מניקה איך געב דיר א זייגעדיגע אייזל, ופרה מניקה אני מוכר לך איך פארקויף דיר א זייגעדיגע קי. איז בשלמא פרה, איכא למימר לחלבה בעי לה, פארדעם זאגט ער אים א זייגעדיגע קי, ער האט געמיינט צו זאגן די פרה געבט מילך, און דו וועסט קענען הנאה האבן פון די מילך. אלא חמור מאי קאמר ליה, וואס מיינט ער אים צו זאגן א זייגעדיגע אייזל, מען קען דאך נישט הנאה האבן פון די מילך פונעם אייזל. שמע מינה היא ובנה קאמר ליה אלא מאי מיינט ער צו זאגן א זייגעדיגע אייזל איך פארקויף דיר אויך דעם זון. זאגט די גמרא ואמאי קרי ליה סייח, פארוואס די קליינע אייזל ווערט אנגערופן סייח, שמהלך אחר סיחה נאה, ווען מען רעדט צו אים שיין און איידל פארשטייט ער אויך, מען דארף אים נישט שלאגן, א עלטערע אייזל דארף מען שמייסן, אבער א יונגע איז גענוג אז מען רעדט צו אים שיין, אדער ווי דער רבינו גרשום זאגט אז מען זינגט פאר אים גייט ער נאך מיטן פרייען ווילן. אז מען רעדט שוין פון א סייח ברענגט ער צו א גאנצע שטיקל גמרא וואס עס דרשנ'ט אויס דעם ווארט סיחון מלשון סייח. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן. מאי דכתיב שטייט א פסוק על כן יאמרו המושלים. זאגט דער רשבם, פשטות פונעם פסוק רעדט זיך דארט ווען סיחון האט מלחמה געהאלטן מיטן קעניג פון מואב, שטייט דארט ער האט אוועקגענומען זיין גאנצע לאנד פון זיינע הענט, האבן בלעם און זיינע חברים נביאה געזאגט אז סיחון גייט באזיגן איבער מואב, אבער באמת זאגט דער רשבם איז דאס א איבעריגע פרשה, אויב וויל מען נאר לאזן הערן די הלכה אז עמון און מואב טהרו בסיחון, ווייל די אידן האבן דאך נישט געטארט אייננעמען די שטחים פון עמון און מואב, איז ווי האבן זיי געמעגט חשבון און די שטעט וואס איז באלאנגט אמאל צו מואב, פון ווי האבן זיי עס געמעגט דאס נעמען? ווייל עמון און מואב טהרו בסיחון, מיט דעם וואס סיחון האט איינגענומען עמון און מואב האט עס באלאנגט שוין צו סיחון האבן זיי עס געמעגט נעמען, אבער אויף דעם שטייט דאך שוין והוא נלחם במלך מואב הראשון דארף ער שוין נישט מאריך זיין מיט די על כן יאמרו המושלים, אלא מאי דרשנ'ט ער עס אויס אויף דעם דרש דא. המושלים אלו המושלים ביצרם וואס גייט ארויף אויף צדיקים וואס זיי טוען געוועלטיגן אויף זייער יצר הרע. וואס זאגן די מושלים, בואו חשבון, זאגט ער דאס מיינט בואו קומטס ונחשב לאמיר רעכענען חשבונו של עולם, די חשבונות פון די וועלט, הפסד מצוה, די שאדן וואס מען קען האבן פון א מצוה, דאס הייסט די צייט וואס דויערט צו טון א מצוה און מען קען נישט עוסק זיין אין פרנסה, אדער די געלט וואס מען געבט אויס פאר א מצוה, כנגד שכרה קעגן די שכר וואס מען גייט באקומען פאר די מצוה ושכר עבירה די פארדינסט וואס מען האט פון א עבירה צו מען האנדלט פאלש צו כדומה כנגד הפסדה וואס מען גייט שאדן האבן דורך דעם סאך מער לעתיד שטייט ווייטער אין פסוק תבנה ותכונן דרש'נט די גמרא אם אתה עושה כן אויב דו טוסט טאקע אזוי דו מאכסט דעם חשבון פון הפסד מצוה כנגד שכרה תבנה בעולם הזה וועסטו ווערן אויפגעבויט אויף די וועלט ותכונן לעולם הבא, און דו וועסט אהערגעשטעלט ווערן אויכעט אויף יענע וועלט. עיר סיחון דרשנ'ט מען אם משים אדם עצמו כעיר זה, אויב א מענטש מאכט זיך ווי א בהמה וואס רופט זיך עיר, שמהלך אחר שיחה נאה, וואס ער גייט נאך א שיינע שמועס, און אזוי איז אויכעט דער מענטש, ער לאזט זיך איבעררעדן פון זיין יצר הרע, ער לאזט זיך איבעררעדן פון די אפיקורסים, און ער איז נישט מושל ביצרו. מה כתיב אחריו וואס שטייט נאכדעם כי אש יצאה מחשבון, דאס מיינט תצא אש ממחשבין, ס'וועט ארויסקומען א פייער פון די צדיקים וואס זיי טוען יא מאכן די חשבונות, ותאכל, ס'וועט פארלענדן את שאינן מחשבין, ווי ס'שטייט אין די גמרא אז יעדער איינער ווערט אפגעבריהט פון זיין חבר'ס חופה, א קלענערע צדיק וועט ווערן אפגעבריהט פון די חופה פונעם גרעסערן צדיק.

דאס מיינט א מענטש וואס ער גייט יא נאך נאך זיין יצר הרע אזוי ווי א עיר. און וואס איז די איבערטייטש פון מואב? זאגט דער רשב"ם אז דער מענטש גייט נאך זיינע תאוות, מואב איז א לשון פון תאוה, א זאך וואס ער גליסט. און דער רבינו גרשום זאגט, מואב מיינט אז דער יצר הרע איז אזוי ווי א טאטע, אזוי ווי א אב וואס געוועלטיגט אויפן קינד, אזוי טוט ער געוועלטיגן אויף דעם מענטש. שטייט ווייטער אין פסוק בעלי במת ארנון, די פייער וואס קומט ארויס פון די צדיקים וועט אויכעט פארלענדן אלו גסי הרוח די מענטשן וואס האלטן זיך גרויס. דאמר מר כל אדם שיש בו גסות הרוח נופל בגיהנום שטייט ווייטער אין פסוק ונירם אמר רשע אין רם ער דרשנ'ט דאס א נוטריקון אזוי ווי אין רם ס'איז נישט דא קיין באשעפער חלילה ס'איז לית דין ולית דיין אבד חשבון זאגט דער רשע אבד חשבונו של עולם קיינער האלט נישט חשבון עד דיבון שטייט אין פסוק דרשנ'ט ער עס אמר הקדוש ברוך הוא המתן ווארט אויס עד שיבוא דין ביז ס'וועט קומען דער דין איך וועל דיר ווייזן אז ס'איז יא דא א דין וחשבון שטייט ווייטער ונשים עד נפח, עד שתבוא אש, ווארט אויס ביז ס'וועט קומען די פייער, שאינה צריכה ניפוח, די פייער פון גיהנום וואס פלאמט פון זיך אליין, מ'דארף עס נישט אויפבלאזען, שטייט ווייטער עד מידבא, דרשנ'ט ער עד שתדאיב נשמתן, ס'וועט פארווייטאגן די נשמה פון די זינדיגע, ואמרי לה, עד מידבא מיינט, עד דעביד, ביז ס'וועט טוהן מאי דבעי וואס ער וויל. דאס הייסט ביז דער אייבערשטער וועט טון מיט די רשעים דאס וואס ער וויל אויף יענע וועלט, אויף די וועלט זענען זיי טאקע מצליח ער לאזט צו טון וואס ער וויל, אבער אויף יענע וועלט וועט ער זיי אינגאנצן פארוואגלען און פארווארפן. אמר רב יהודה אמר רב, כל הפורש מדברי תורה, ווער ס'שיידט זיך אפ פון די תורה, אש אוכלתו טוט אים די פייער פארלענדן, שנאמר, שטייט א פסוק אין יחזקאל ונתתי פני בהם, כ'וועל געבן מיין צארן אין זיי. מהאש יצאו זיי זענען אוועקגעגאנגען פון די תורה וואס איז צוגעגליכן צו פייער ווי ס'שטייט הלא כה דברי כאש, אדער מימינו אש דת למו. והאש תאכלם וועט זיי די פייער פון די גיהנום פארלענדן. כי אתא רב דימא אמר רבי יונתן כל הפורש עצמו מדברי תורה נופל בגיהנום שנאמר אדם טועה מדרך השכל איינער וואס טוט פארבלאנדזשן פון דעם קלוגן וועג בקהל רפאים ינוח וועט ער רוען אין די קהל פון די רפאים וואס דאס איז די גיהנום ואין רפאים אלא גיהנום שנאמר ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קרואיה. זאגט דער זוהר הקדוש פתח רב אלעזר ואמר, שטייט א פסוק אין ישעיה ואשים דברי בפיך איך וועל אריין לייגן מיינע רייד אין דיין מויל ובצל ידי כסיתיך איך וועל דיך באדעקן מיט די שאטן פון מיינע הענט.

הדא הוא דכתיב דאס איז פשט אין דעם פסוק ואשים דברי בפיך איך האב אריינגעלייגט מיינע רייד אין דיין מויל דאס הייסט אז דו רעדסט אין דברי תורה ובצל ידי כסיתיך האב איך דיך באדעקט מיט די שאטן פון מיין האנט ולא עוד נישט נאר דאס אלא דהוא מקיים עלמא ער האלט אונטער די וועלט וקודשא בריך הוא חדי עמיה און די אייבערשטער פריידט זיך מיט אים כאילו ההוא יומא נטע שמיא וארעא די אייבערשטער פריידט זיך אזוי שטארק ווי דער טאג וואס ער האט איינגעפלאנצט די הימל און די ערד הדא הוא דכתיב לנטוע שמים וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה. מכאן אוליפנא פון דא זעהט מען דישראל אקרון בשמא דציון. אידן ווערן אנגערופן ציון, דכתיב ולאמר לציון עמי אתה, זאגט ער דאך איך וועל זאגן פארן איד, וואס ער ווערט אנגערופן ציון דו ביסט מיין פאלק. וחמינא מען טרעפט אויך אויף א צווייטע פלאץ דכנסת ישראל אקרי בשמא דציון, דאס הייסט אז די שכינה הקדושה ווערט אנגערופן ציון דכתיב ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה, זעהט מען פון דעם אז די אידן און כביכול די שכינה האבן דעם זעלבן נאמען.

בגין דתמן דארטן אתכנש ווערט צאמגענומען רבו ומשחא, דאס פארמערונג און דאס זאלבונג, בין תרין קיימין צווישן די צוויי זיילן פון נצח והוד דתמן שריין וואס דארטן רוהט עס, אתר כנישו דארט איז א פלאץ וואו ס'זאמלט זיך איין דכל רבות ומשח דנגיד מלעילא אלע השפעות וואס קומען פון אויבן, לשדאה ליה דאס אריינצוגעבן בפומא דאמה אין די פי האמה וואס דאס איז די מידת היסוד ולארקא ליה בהאי תעודה און דאס זאל עס געבן ווייטער אין די מידת המלכות וואס ווערט אנגערופן תעודה

די וואס לערנען תורה שטייען אויף א העכערע מדריגה ווי די נביאים, אינון דמשתדלי באורייתא די וואס לערנען תורה קיימי לעילא זיי שטייען אויבן באתרא דאקרי תורה וואס דאס איז תפארת דהיא קיומא דכל מהימנותא דאס איז די קיום פון די גאנצע אמונה ונביאי קיימי לתתא זיי שטייען אויף א נידריגערע פלאץ באתר דאקרי נצח והוד די פלאץ וואס ווערט אנגערופן נצח און הוד ועל דא און צוליב דעם אינון דמשתדלי באורייתא די וואס זיי לערנען תורה עדיפי מנביאי זענען מער ווי די נביאים ועלאין מנהון יתיר און זיי זענען העכער פון זיי דאילין קיימי לתתא ווייל די נביאים שטייען אויף א נידריגערע מדריגה אינון דאמרי מילין ברוח הקודש די וואס זיי האבן נישט קיין נבואה נאר רוח הקודש קיימי לתתא מכולהו זיי זענען נאך נידריגער אין מדריגה ווי די נביאים

און דאס איז די מערסטע באגלייבטסטע קשר פון אלעס, ועל דא כתיב און פאר דעם שטייט אין פסוק אין משלי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, וכתיב, שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. זאגט דער רמב ם אין הלכות מעשה הקרבנות פרק ב', כמה הוא שיעור נסכים, וויפיל איז די שיעור וויפיל נסכים מען דארף ברענגען, נסכי כבש או כבשה, עשרון סולת, איין עשירית האיפה פון מעהל, בלול אויסגעמישט ברביעית ההין שמן, וואס דאס איז דריי לוג אויל, ויין לנסך אויכעט רביעית ההין דריי לוג. וכן נסכי העז, די זעלבע זאך די נסכים פון א ציג בין קטן בין גדול בין זכר בין נקבה, או נסכי רחל, אף על פי שהיא גדולה, אלעס איז די זעלבע מאס.

פון מעהל, בלול אויסגעמישט בחצי ההין שמן, וואס דאס איז זעקס לוג אויל, ויין לנסך איז אויכעט חצי ההין א האלבע הין, וואס דאס איז זעקס לוג. אלו הן הנסכים, דאס זענען די נסכים בין לעולה בין לשלמים, כשיעור הזה לכל אחד ואחד פאר יעדע איין בהמה וואס מען ברענגט, דארף מען ברענגען באזונדער אזא שיעור פון נסכים שנאמר כמספר אשר תעשו, אזויפיל וויפיל עטס מאכטס ככה תעשו לאחד כמספרם. אין מוסיפין מען טאר נישט צוגעבן על השיעורין האלו ואין גורעין מהם און מ'טאר נישט אראפנעמען פון זיי ואם גרע אויב ער האט פארמינערט או הוסיף אדער צוגעגעבן כל שהוא פסל האט ער געפסלט חוץ אויסער מכבש העולה דער שעפס פון א עולה שמקריבין וואס מען טוט מקריב זיין ביום הנפת העומר דעם צווייטן טאג פסח שהנסכים שלו שני עשרונים אנדערש ווי א געווענליכע כבש האט עס צוויי עשירית האיפה מעהל בלולים ס'איז אויסגעמישט בשלישית ההין שמן אין א דריטל הין פון אויל, אף על פי שנכפלה סלתו אפילו די מעהל איז געדאפלט געווארן און מ'ברענגט צוויי עשרון אנשטאטס איין, לא נכפל יינו ושמנו איז די וויין מיט די אויל נישט געדאפלט געווארן, אלא יין לנסך רביעית ההין, די וויין וואס מ'גיסט איז א פערטל הין, וואס דאס איז די געווענליכע שיעור פון וויין וואס מ'געט פאר א שעפס, שטעלט זיך די ראבד דער רמב ם זאגט דא אז אויל איז א שלישית ההין? דאס איז דאך יא אנדערש ווי א געווענליכע נסכים פון א שעפס וואס איז א רביעית ההין. זאגט די כסף משנה מ'דארף טאקע גורס זיין בלול ברביעית ההין שמן. און די כסף משנה האט טאקע אויכעט אריינגעלייגט דעם ווארט ושמנו לא נכפל יינו ושמנו, אין די רמב"ם אליין איז דאס נישט געשטאנען, דאס האט די כסף משנה צוגעלייגט, ווייל סיי די וויין און סיי די אויל האבן געהאט דעם געווענליכן שיעור נסכים פון א שעפס, נאר די מעהל איז געוועזן געדאפלט. זאגט דער רבי חיים וויטאל אין שערי קדושה, הייבט ער אן רעדן פון מצוות עשין, ציצית, כבר ידעת דו ווייסט כי היא שקולה ככל התורה, היא בגימטריא ת"ר, די ווארט ציצית איז בגימטריא זעקס הונדערט, ועם י"ג חוליות, מיט די דרייצן חוליות, הרי תרי"ג, גם כתיב וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה', מגיד ששקולה ככל המצוות ס'וועגט ווי אלע מצוות. תפילין, מי שאינו מקיימה נקרא קרקפתא דלא מניח תפילין, ער ווערט אנגערופן א קאפ וואס לייגט נישט קיין תפילין, שאינו קם בתחית המתים, אזא איינער שטייט נישט אויף צו תחית המתים. והמניחם ווער ס'לייגט יא תפילין, כל המזיקין, אלע שעדיגער, ואומות העולם און די גוים יראים ממנו האבן מורא פון אים ועליו נאמר וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, ר' אליעזר אומר אלו תפילין של הראש. ולעתיד לבוא עליהם נאמר צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ווער ס'האט אנגעטון תפילין אויף די וועלט וועט ער זוכה זיין צו די מדריגה פון צדיקים יושבין מיט די קרוינעם אויפן קאפ. קריאת שמע, כבר ידעת כי היא יחודו של מקום, מען טוט איינציגן דעם באשעפער שהיא שורש לכל המצוות, דאס איז די שורש פון אלע מצוות. גם יש בה רמ"ח תיבות. ס'האט צוויי הונדערט אַכט און פֿערציק ווערטער, כי על ידי קריאתו דורך דעם וואס מען ליינט קריאת שמע נתקנו ווערן פארראכטן רמ"ח אייברי הנשמה. גם אמרו רבותינו ז"ל הקורא קריאת שמע פעמיים בכל יום, מיר וועלן עס לערנען אם ירצה השם מארגן אין די גמרא, אז ווער ס'ליינט קריאת שמע צוויי מאל א טאג איז כאילו מקיים כל התורה, שנאמר והגית בו יומם ולילה.